אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ב' עמוד ב'. אין די משנה איז געשטאנען אור לארבעה עשר בודקין את החמץ, אז פערצנטע ביינאכט, האבן אונז פארשטאנען אז ס'מיינט ביינאכט, נעמט מען א לעכטל און מ'גייט מאכן בדיקת חמץ. האט די גמרא געהאט א שאלה מאי אור, וואס מיינט אור? מיינט אור טאקע ביינאכט אזוי ווי אונז האבן פארשטאנען, אדער אפשר מיינט עס עפעס אנדערשט? האט די גמרא געברענגט א מחלוקת צווישן רב הונא מיט רב יהודה, רב הונא האט געזאגט אור מיינט בייטאג, ס'מיינט נישט ביינאכט, דאס הייסט די פערצנטע בייטאג, ס'ווערט לעכטיג אינדרויסן, נעמסט זיך דיין לעכטל און דו הייבסט אן מאכן בדיקת חמץ. מה שאין כן רב יהודה געהאלטן ניין, אור מיינט ביינאכט, אזוי ווי אונז טוען מיר, די פערצנטע ביינאכט נעמסט דיך א לעכטל און דו גייסט מאכן בדיקת חמץ. איז די גמרא האט געזוכט כמה פסוקים וואו זע איך דעם ווארט אור, און פון דארטן האב איך געוואלט ארויסלערנען צו אור מיינט בייטאג, אדער אור מיינט ביינאכט. איז די ביז דערווייל די גמרא נישט געברענגט קיין שום פלאץ וואס מ'קען עפעס ארויסלערנען פון דארטן, ווייל יעדעס מאל ווען די גמרא זאגט כ'האב דאך א פסוק וואס איך קען עס אויסלערנען, זאגט די גמרא ניין, דארטן מיינט נישט אור טאג, נאר ס'מיינט א דעסקריפשאן פון לעכטיגקייט, און ממילא פון יענעם פסוק קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה. איז גייט די גמרא יעצט ווייטער פרובירן צו ברענגען ראיות פון פסוקים, וואו זע איך דעם ווארט אור, און וואס מיינט די ווארט אור? זעמיר אנהייבן די לעצטע צוויי שורות דף ב' עמוד א'. מיתיבי, גייט די גמרא פרעגן אזוי, שטייט אין פסוק לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב, איוב האט געזאגט צום באשעפער פון מענטשן פונעם דור המבול אז בייטאג גייען זיי ארום זיי הרג'נען זיך איינער דעם צווייטן, ובלילה יהי כגנב, און ביינאכט איז ער א גנב, ער קריכט אריין אין יענעמ'ס הויז און בא'גנב'עט מענטשן, איז זאגט די גמרא, הא מדקאמר ובלילה יהי' כגנב, וויבאלד די פסוק ענדיגט ובלילה יהי' כגנב, אויב אזוי אלמא, קען איך דאך ארויסלערנען פון דא, אור יממא, דעם וואס שטייט אין אנהייב פונעם פסוק, אז וואס, לאור יקום רוצח, פשט איז דאס רעדט זיך בייטאג, זאגט די גמרא אזוי, לאור בייטאג יקום רוצח יקטל עני ואביון, ובלילה און ביינאכט יהי' כגנב. און ממילא זעהסטו דאך פון דא א ראיה אזוי ווי רב הונא. אז וואס? אז וואס מיינט אור? אז אור מיינט בייטאג. אויב אזוי האב איך א קשיא אויף רב יהודה. זאגט די גמרא, ניין, ס'נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל הכי, התם הכי קאמר, דארט אין די פסוק קומט מען עפעס אויסצולערנען, די פסוק זאגט אזוי, אי פשיטא לך מילתא כנהורא, טאמער ס'איז דיר קלאר אזוי ווי דעם טאג, ס'איז דיר קלאר ממש איז דיר לעכטיג פאר דיך, דאנפשות קאתי, אז דער וואס קומט דיך בא'גנב'נען, ער איז מוכן דיך צו הרג'נען, ער וויל האבן דיין געלט, טאמער דו גייסט דיך שטעלן אקעגן אים, איז ער גרייט דיך צו הרג'נען, דעמאלטס רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו, איז ער א רוצח, און דו קענסט דיך ראטעווען מיט דעם וואס דו הרג'סט אים, הבא במחתרת, דו גייסט, יענער וויל דיך הרג'נען, גיי אים הרג'נען, אבער ואי מספקא לך מילתא. טאמער דו האסט א ספק צו וואס אז יענער וויל דיך הרג'נען כלילה אזוי ווי די נאכט, אז יענער איז א משפחה דיינע, יענער וואס קומט דיך באגנבנען איז דיין טאטן, ס'גייט אים שווער, איז הרג'נען ער וויל ער נישט הרג'נען זיין זון, באגנבנען דאס קען ער באשטיין, און ממילא וויבאלד ס'איז דיר נישט קלאר אזוי ווי דעם טאג, נאר ס'איז דיר מסופק אזוי ווי די נאכט, דעמאלס יהי בעיניך כגנב איז ער אזוי ביי דיך ווי א גנב, ולא ניתן להצילו בנפשו קענסט דיך נישט ראטעווען מיט דעם וואס דו גייסט אים הרג'נען, און ממילא אז דו ווייסט קלאר יענער קומט דיך הרג'נען הבא במחתרת השכם הרגו, גיי דו אים הרג'ע אים ערשט, פארוואס ווייל דו מעגסט דיך ראטעווען, אבער טאמער ס'איז דיר נישט קלאר, ס'איז אזוי ווי די נאכט, ס'איז אביסל פאגי, ס'איז נישט קלאר וואס יענער וויל, דעמאלס לא ניתן להצילו בנפשו, אז דיין טאטע זאל דיך גיין הרג'נען, דאס איז נישט מסתבר, און ממילא קענסטו אים נישט גיין הרג'נען, און ממילא זאגט די גמרא, קענסט מיר נישט ברענגען א ראיה פון דעם פסוק, ווען די פסוק מיינט צו זאגן אור, מיינט עס נישט טאג, נאר ס'מיינט ס'איז דיר קלאר, דו האסט אפן, ס'איז אזוי לעכטיג ווי דעם טאג, ווען ס'שטייט לילה, מיינט נישט לילה, נאר מיינט וואס איז דיר נישט קלאר, ס'איז אזוי ווי די נאכט, און ממילא פון דעם פסוק ווייטער קען איך נישט ארויסלערנען אז אור מיינט טאג. זאגט די גמרא מיתיבי איך'ל דיך פרעגן פון א צווייטן פסוק, אין פסוק שטייט יחשכו כוכבי נשפו, איוב האט געזאגט אז זאל טונקל ווערן די שטערן פון ביינאכט, יקו לאור ואין, ער זאל האפן פארן טאג, ואין און ס'קומט נישט אן, ואל יראה בעפעפי שחר, און ער זאל נישט זען ווי די טאג ווערט לעכטיג, און ממילא זאגט די גמרא אויב אזוי זעה איך דאך פון דא מדקאמר יקו לאור ואין, וויבאלד ער זאגט אז וואס אז ער האפט צום טאג און ואין ס'איז נישט דא, אלמא זעה איך דאך קלאר פון דא אור יממא הוא אז אור מיינט טאג, און דאס וואס ער זאגט יקו לאור ער זאל האפן צום טאג ואין און עס קומט נישט אן, און ממילא זעהסט דאך קלאר די ווארט אור מיינט טאג, האב איך ווייטער א ראיה צו רב הונא און א קשיא אויף רב יהודה. זאגט די גמרא, ניין, התם מילט הוא דקא לייט ליה איוב למזליה, דארטן איוב שעלט זיין מזל, און אמר ער זאגט, יהא רעוא ס'זאל זיין די ווילן, דליצפיה הך גברא לנהורא, אז די מענטש זאל זוכן, זאל קוקן צו די לעכטיגקייט, ולא לישכחיה און זאל עס נישט טרעפן, דאס הייסט ער שעלט זיך אליינס און זאגט זאל אים זיין שווארץ א גאנץ לעבן, און ממילא ווייטער דאס וואס שטייט אור מיינט נישט טאג, נאר ס'מיינט לעכטיגקייט, און ממילא ווייטער קענסטו נישט ברענגן קיין ראיה צו זאגן ווען די משנה זאגט מיר אור לארבעה עשר מיינט עס די טאג פונעם פערצנטן ניין ווייל אין יענעם פסוק ווען ס'שטייט אור מיינט נישט אור נאר ס'מיינט לעכטיגקייט איוב האט זיך געשאלטן זאל אים קיינמאל נישט זיין לעכטיג און ממילא האב איך ווייטער נישט קיין ראיה צו רב הונא און נישט קיין קשיא אויף רב יהודה. זאגט די גמרא מיתיבי כ'וועל דיר ברענגען א צווייטן פסוק ואומר אין פסוק שטייט אך חושך ישופני אז וואס אז נאר טונקלקייט עט מיך נאכגיין ולילה אור בעדיני אבער לילה די נאכט אור בעדיני איז מיר געווארן טאג דאס הייסט דוד המלך האט געזאגט איך האב געמיינט מיט די מיט די מעשה פון בת שבע אז ס'גייט מיר זיין טונקל א גאנצע צייט אבער ולילה אור בעדיני די אייבערשטער האט מיר געמאכט פונעם טאג פונעם נאכט האט ער מיר געמאכט צו טאג. זאגט די גמרא אלמא זעהסט דאך פון דא אור יממא הוא, זעהסטו דאך ווייטער א ראיה, אור, וואס מיינט אור יממא הוא? דאס מיינט טאג, און ממילא האב איך ווייטער א ראיה צו ר' הונא, אזוי ווי ר' הונא זאגט מיט די משנה, ווען די משנה האט געזאגט אור לארבעה עשר מיינט עס טאג, זעה איך די זעלבע זאך דא פון דוד, וואס דוד זאגט מיך, אור ולילה, די נאכט, אור בעדיני איז געווארן טאג. זאגט די גמרא, ניין, התם הכי קאמר דוד, דארטן דוד האט אזוי געזאגט, אני אמרתי אך חושך ישופני לעולם הבא, איך האב געמיינט אז מיין עולם הבא וועט מיר זיין שווארץ, שהוא דומה ליום, דער עולם הבא וואס איז ענליך צו טאג, יענע וועלט וואס איז ליכטיג אזוי ווי טאג האב איך געמיינט ס'וועט מיר זיין טונקל, ווייל איך האב געטון אזא עוולה, די מעשה פון בת שבע, אבער עכשיו האט דער אייבערשטער מוחל געווען און העולם הזה, די וועלט שהוא דומה ללילה, וואס איז טונקל, וואס איז ענליך ווי נאכט, אור בעדיני האט דער אייבערשטער מיר אויפגעלאכטן מיט דעם וואס ער האט מיר מוחל געווען, און ממילא ווייטער ווען דוד המלך האט געזאגט די ווארט לילה, ווען ער זאגט די ווארט יום מיינט ער נישט צו זאגן נאכט און טאג, נאר עס מיינט צו זאגן די וועלט און יענע וועלט, אז דוד המלך האט געזאגט אז איך האב געמיינט איך האב מיך פארשפילט אויף יענע וועלט, אין יענע וועלט וואס איז מער אפן עס איז לעכטיג אזוי ווי טאג האב איך פארשפילט, נישט נאר דאס זאגט ער, פארקערט דער אייבערשטער האט מיר מוחל געווען, און אפילו די וועלט האט ער מיר געמאכט אזוי ווי בייטאג. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן נאך א קשיא, רבי יהודה אומר בודקין אור לארבעה עשר, ס'שטייט אין די משנה, רבי יהודה זאגט ווען איז מען מאכט מען בדיקת חמץ, זאגט ער אור לארבעה עשר, עמיר זעהן וואס דאס מיינט, ובארבעה עשר שחרית, נאך א צייט וואס מען קען מאכן בדיקת חמץ, איז בארבעה עשר שחרית אינדערפרי די פערצנטן טאג, נאך א צייט איז דא, איז בשעת הביעור ווען מען דארף מבער זיין שוין דעם חמץ, איז די גמרא מדייק, מדקאמר רבי יהודה, וויבאלד די תנא רבי יהודה האט געזאגט בודקין אור ארבעה עשר, ער זאגט מ'איז בודק אור לארבעה עשר, ובארבעה עשר שחרית, און נאכאמאל זאגט ער נאך א אפשען איז ארבעה עשר שחרית, אלמא זעה איך דאך פון דא קלאר אז וואס? אור אורתא הוא, אז אור מיינט ביינאכט, און ממילא געט ער דיר דריי סטעידזשעס, ער זאגט אור ביינאכט קענסטו מאכן, האסט נישט געמאכט ביינאכט מאך עס בייטאג, האסט נישט געמאכט בייטאג וועסטו מאכן בשעת'ן ביעור, אבער זעה איך דאך פון דא קלאר, ווען די תנא האט גענוצט דעם ווארט אור, האט עס געמיינט ביינאכט, האב איך א געהעריגע ראיה צו רב יהודה און א קשיא אויף רב הונא. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, שמע מינה עס איז טאקע א גוטע ראיה, און ממילא פון דא קען איך טאקע זעהן אז אור מיינט ביינאכט. איז די גמרא גייט ווייטער, די מפרשים האבן מפרש פארוואס גייט די גמרא ווייטער, אקעי מען האט דאך שוין פושט געווען, פארוואס דארף מען ווייטער גיין? נאר וואס, רבינא רב אשי איז זייער פשוט מסדר געווען די אלע ברייתות אלע זאכן וואס זיי האבן געהערט, און ממילא טאקע פון יענע פלאץ איז געווען א ראיה, נאר ס'איז געווען אנדערע פלעצער אויך וואס מען האט געברענגט, און ממילא ווילן זיי פשוט אראפברענגען אלע זאכן, גייט מען ווייטער, די גמרא גייט ווייטער פרעגן. עס פרעגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן, מאימתי ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה, אויפן פערצענטע ניסן, פון וועלכע צייט, פון ווען איז אסור צו מאכן מלאכה, ברענגט די ברענגט די ברייתא א מחלוקת, רבי אליעזר בן יעקב אומר משעת ה, משעת האור, וואס דאס מיינט וועט מען זען אין די גמרא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, משעת הנץ החמה, אז פונעם נץ, פון דעמאלטס איז עס אסור, דאס הייסט, ס'קומט, ס'ווערט לעכטיג אין די פרי, האב איך דעם עלות, דעמאלטס איז עס מותר, די מינוט וואס ס'איז נץ, דעמאלטס ווערט עס אסור צו מאכן בעשיית מלאכה. איז אמר ליה רבי אליעזר בן יעקב, זאגט רבי אליעזר בן יעקב צו רבי יהודה, וכי היכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה, ומקצתו מותר בעשיית מלאכה, ווי זעט מען אזא זאך, אז איך נעם דעם טאג און איך צוטייל עס אין האלב, דו זאגסט מיר אזוי, פונעם עלות, דעמאלס מעג איך מאכן מלאכה, קומט די נץ, דעמאלס איז עס אסור, פרעגט אים ווי אזוי קען זיין אז דו נעמסט דעם טאג, א חלק איז מותר, און שפעטער די אנדערע חלק איז אסור, ווי אזוי קען זיין אזא סארט זאך? אמר ליה האט אים צוריק געענטפערט, כ'פארשטיי נישט, וואס איז דיין קשיא? הוא עצמו יוכיח, קוק אן דעם טאג, שמקצתו מותר באכילת חמץ, ומקצתו אסור באכילת חמץ, די הלכה דאך איז ביז שעה שישית מעג איך עסן חמץ, פון דעמאלטס און ווייטער מעג איך נישט עסן חמץ, ממילא וואס וואונדערסטו דיך אזוי און זאגסט אזוי, וויאזוי קען זיין אז פונעם עלות ביזן נעץ מעג איך מאכן מלאכה, פונעם נעץ און ווייטער דארט מעג איך שוין נישט מאכן מלאכה, דו וואונדערסט דיך, וואס הייסט, יעדע ערב פסח האט אין זיך פונקט די זעלבע זאך, א חלק פונעם טאג מעג איך עסן חמץ, און א חלק פונעם טאג מעג איך נישט עסן חמץ. איז זאגט די גמרא איצט וואס האט עס מיט אונז, מדקאמר רבי יהודה, וויבאלד רבי יהודה זאגט אבער משעת הנץ החמה, אלמא אור דקאמר רבי אליעזר בן יעקב אורתא, לכאורה ווען רבי אליעזר בן יעקב זאגט אז וואס אז מען קען מאכן מלאכה אז לגבי אור, וואס מיינט אור? מיינט דאס שוין ביינאכט, און ממילא זאגט ער קע קע, לפי מיך פון ביינאכט טאר איך שוין נישט מאכן קיין מלאכות, נאר לפי דיך וואס דו צוטיילסט דעם טאג אליינס, פרעג איך דיך ווי אזוי קען זיין פונעם עלות ביז דעם נץ מעג איך יא מאכן א מלאכה, פונעם נץ און ווייטער מעג איך נישט מאכן א מלאכה? זאגט די גמרא, לא. פון דארטן ברענגט מען נישט א ראיה. ס'מוז נישט זיין אז רבי אליעזר בן יעקב האט געהאלטן אז ס'מיינט פון ביינאכט, נאר וואס, מאי אור עמוד השחר. ס'קען זיין, ווען רבי אליעזר בן יעקב האט געזאגט אז וואס מ'קען מאכן מלאכה, האט ער געמיינט עמוד השחר. פשט איז אזוי, רבי יהודה האט געזאגט אז וואס, ס'מיינט פונעם נץ. זאגט ער, ניין, גלייך פון אינדערפרי, גלייך ס'ווערט לעכטיג, פונעם עלות, פון דעמאלס איז עס אסור. פרעגט די גמרא אויב אזוי, אי הכי, ווילסט מיר זאגן אז וואס? אז רבי אליעזר בן יעקב האלט אויכעט אז בעצם צעטייל איך דעם טאג און איך זאג אזוי, די גאנצע נאכט קענסטו מאכן מלאכה, די מינוט וואס קומט די עלות דעמאלס איז עס שוין אסור? אויב אזוי, אי הכי דקאמר ליה, היכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה, ער וואונדערט זיך, רבי אליעזר בן יעקב וואונדערט זיך אויף רבי יהודה און ער פרעגט, ווי אזוי קענסטו צעטיילן דעם טאג? נימא איהו לנפשיה זאל ער זאגן פאר זיך אליינס, הא איכא לילה דקא שרי, זעהסט דאך אז וואס ביינאכט מעג איך יא, און ממילא אפילו דו רבי אליעזר בן יעקב טיילסט דאך אויף די נאכט, האלב איז מותר, די גאנצע נאכט איז מותר, און שפעטער די גאנצן טאג איז אסור, ס'איז דאך אלעס די טאג פונעם פערצנטער, און ממילא וואס די טענה פון רבי אליעזר בן יעקב אויף רבי יהודה? און ממילא זאגט די גמרא אויב אזוי אויב ווילסטו לערנען אז אור מיינט אז גלייך ביים עלות אויב אזוי וואס איז געווען די קשיא פון רבי אליעזר בן יעקב אויף רבי יהודה דאס הייסט אז רבי אליעזר בן יעקב האט זיך געוואונדערט דו רבי יהודה וויאזוי קענסטו גיין צוטיילן דעם טאג און דו זאגסט מיר פונעם נץ און ווייטער דארטן איז אסור צו מאכן מלאכות פונעם עלות ביזן נץ מעג איך יא מאכן אויף דעם וואונדערט זיך רבי אליעזר בן יעקב וואס ביסטו בעסער רבי אליעזר בן יעקב? דו האלטסט דאך אויך אז ביינאכט מעג איך יא מאכן מלאכה, און בייטאג מעג איך נישט מאכן מלאכה. אלא מאי, מוז דאך זיין אז רבי אליעזר בן יעקב האט געהאלטן, ווען ער זאגט ס'איז אסור צו מאכן מלאכה פון אור לארבעה עשר, האט ער געמיינט די נאכט פון פארדעם, און ממילא טענה'ט ער זייער גוט. בשלמא לפי מיך, זאג איך דיר אז וואס? די גאנצן טאג איז אסור, און ממילא די גאנצן טאג איז אסור, פארשטיי איך זייער גוט, נאר לדידך, דו האלטסט אין צוטיילן, דו זאגסט נאר פונעם נעץ, דעמאלס איז אסור בהלכה, במלאכה, אבער פון פארדעם מעג איך יא מאכן, און דאס מאכט נישט קיין סענס, רבנן זאלן נעמען א טאג און פשוט צעטיילן אינמיטן, דאס מאכט נישט קיין סענס. זאגט די גמרא רבי אליעזר בן יעקב הכי קאמר, זאגט די גמרא ניין, אין אמת'ן אריין רבי אליעזר בן יעקב קען טאקע מיינען אור מיינט טאקע יא אינדערפרי, איי האסט אים געפרעגט, צעטיילסט דעם נאכט אפ פונקט אזוי, אויב אזוי קומט ארויס לפי רבי אליעזר בן יעקב האסטו אויך גענומען האלב פונעם פערצנטע וואס איך מעג יא מאכן מלאכה און האלב וואס איך מעג נישט מאכן מלאכה, זאג נאר זאגט די גמרא איז מסביר אזוי, בשלמא לדידי רבי אליעזר בן יעקב זאג לפי מיך, אשכחנא ווייס איך דקא פליגי רבנן בין יממא ללילה ס'דא אזא זאך אז רבנן מאכן א תקנה און זיי צעטיילן די נאכט מיטן טאג און ממילא באמת האלט איך וואס מיינט אור מיינט טאקע אינדערפרי. און וואס? פרעגסטו מיך צוטייל איך דיך אויך דעם טאג צווישן נאכט, צוטייל איך דיך אויך דעם ארבעה עשר אין האלב, זאג איך דו ביסט גערעכט, אבער ס'איז דא אזא מושג חכמים זאלן צוטיילן, דעם נאכט איז אזוי און דעם טאג איז אזוי. דתנן, אזוי ווי אונז האבן געזען לגבי תענית ציבור, אז לגבי תענית ציבור שטייט אין די ברייתא עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר דברי רבי אליעזר בן יעקב רבי שמעון אומר עד קרות הגבר און ממילא זאגט רבי אליעזר בן יעקב אין הכי נמי איך האלט טאקע וואס מיינט אור מיינט טאקע אינדערפרי איי עסטו מיר פרעגן ווי אזוי קען איך צוטיילן דעם פערצענטן אז ביינאכט מעג איך יא מאכן און בייטאג מעג איך נישט מאכן זאגט רבי אליעזר בן יעקב, דאס איז א זייער נארמאלע זאך, מען זעט אסאך מאל חכמים טוען אזא זאך צוטיילען א טאג צווישען נאכט מיט טאג, אזוי ווי מען זעט לגבי תענית, ווען הייבט זיך אן דעם תענית? גלייך ביים עלות, אבער די גאנצע נאכט מעג איך טוהן מלאכות, מעג איך גיין עסן, ממילא זעה איך אז וואס ס'איז דא אזא מושג רבנן צוטיילען א חילוק צווישען נאכט מיט טאג. אלא לדידך, נאר לפי דיך רבי יהודה, וואס דו צעטיילסט דעם טאג אליינס, און דו זאגסט אזוי, פונעם עלות ביז צום נץ קענסטו מאכן מלאכות, פונעם נץ און ווייטער דעמאלטס קען איך שוין נישט מאכן מלאכות, דאס הייסט דו נעמסט דעם טאג אליינס, און דעם טאג אליינס צעטיילן, מיט דעם האב איך א פראבלעם, ממילא פרעגט אים, היכא אשכחנא יממא גופיה דפליג ביה רבנן, וואו זעה איך אזא זאך אז רבנן נעמען דעם טאג אליינס און זיי צוטיילען דעם טאג, און ממילא דאס איז געווען דער פראבלעם פון רבי אליעזר בן יעקב, אבער אין אמת אריין ווען ער האט געזאגט דעם ווארט אור אוודאי האט ער נישט געמיינט ביינאכט נאר האט ער געמיינט טאקע אינדערפרי. זאגט די גמרא. אמר ליה אויף דעם האט אים רבי יהודה געענטפערט, הוא עצמו יוכיח, קוק אריין דעם טאג אליינס, אז וואס שמקצתו מותר באכילת חמץ, ומקצתו אסור באכילת חמץ, קוק אן אויפן טאג אליינס פון ערב פסח, זעסטו דאך אז א חלק פונעם טאג מעג איך יא עסן חמץ, א חלק פונעם טאג מעג איך נישט עסן חמץ, און ממילא זאגט רבי יהודה צוריק צו רבי אליעזר בן יעקב, דו וואונדערסט דיך עפעס אזוי אז איך האב גענומען דעם טאג פונעם פערצנטער און איך האב דעם טאג אליינס צוטיילט, זאג איך דיר יא, קוק אויפן פערצנטע זעהט מען אזא מושג, מען זעהט א חלק פונעם טאג מעג איך עסן חמץ, און א חלק פונעם טאג מעג איך נישט עסן חמץ, און מילא דאס אז מען צוטיילט דעם טאג אליין, דאס איז נישט אזא ריזיגע חידוש, שוין געהערט געווארן, און אויפן פערצנטע אליין זעהט מען אזא זאך, ווייל איך זעה א חלק פונעם טאג מעג איך עסן חמץ, ביז שעה ששית מעג איך עסן חמץ, און ווייטער פון דעם מעג איך נישט עסן חמץ. פרעגט די גמרא נו, שפיר קאמר ליה רבי יהודה לרבי אליעזר, ער האט דאך אים גוט צוריק געענטפערט, און מילא וואס איז בכלל די טענה פון רבי אליעזר בן יעקב אויף רבי יהודה, ער זאגט אים זייער גוט, קוק, ס'איז דאך א גוטן תירוץ וואס רבי יהודה האט געענטפערט. זאגט די גמרא הכי קאמר ליה רבי אליעזר, דאס האט רבי אליעזר בן יעקב געזאגט צו רבי יהודה, אמינא לך אנא מלאכה דרבנן, איך פרעג דיך א קשיא פון מלאכה דרבנן, און איך פרעג דיך, דו רבי יהודה, דו גייסט נעמען דעם טאג פון דעם פערצנטע און צעטיילסט עס אין האלב, און דו זאגסט, פונעם עלות ביז צו נץ מעג איך מאכן מלאכות, און פון נץ און ווייטער מעג איך נישט מאכן קיין מלאכות, אבער ווער האט געמאכט די תקנה? דאס איז א תקנה דרבנן. קומסט דו מיר צוריק און דו ענטפערסט מיך, יא, מען זעט אזא זאך לגבי חמץ, ואת אמרת לי חמץ דאורייתא, ברענגסט דו מיך אבער א זאך וואס איז א דאורייתא, דעד הכא אסר רחמנא, ועד הכא שרא רחמנא, בשלמא א דאורייתא, די תורה קען זאגן, ביז די און די צייט איז מותר צו עסן חמץ, פון יעצט און ווייטער איז עס מותר, אדער פארקערט, ביז דעמאלטס איז עס מותר צו עסן חמץ, און יעצט און ווייטער איז עס אסור צו עסן חמץ. אז מען האנדלט מיט א דאורייתא קענסטו נישט פרעגן אזא קשיא, מהיכי תיתי כ'וויל צוטיילן אזא איין טאג? נאר וואס, די מינוט וואס דו קומסט מיך מיט רבנן'ס, דא האב איך א קשיא אויף דיך, וויאזוי קענסט דו רבי יהודה נעמען דעם טאג, און זאגן רבנן צוטיילן דעם טאג? ס'איז נאך קיינמאל נישט געהערט געווארן אזא זאך, אז רבנן זאלן צוטיילן א טאג, בשלמא דאורייתא'ס, זיי זאלן צוטיילן דעם טאג. דאס איז געהערט געווארן, אבער אז רבנן זאל נעמען א טאג און צוטיילן דעם טאג און זאגן, פונעם עלות ביז צום נץ מעגסטו מאכן מלאכות, און פון דעמאלס און ווייטער מעג איך נישט, דאס איז נישט געהערט געווארן, און דאס איז די טענה וואס ר' אליעזר בן יעקב האט געהאט אויף ר' יהודה ווידער, און וואס ענטפערט ער אים צוריק, זאגט ער אז וואס, שעות דרבנן. ניין, איך זע יא, ווייל איך זע דאך לגבי אז חכמים האבן צוגעלייגט אויפן איסור חמץ, וואס בעצם מדאורייתא קען איך עסן חמץ עד שעה שישית, נאר רבנן האבן צוגעלייגט צוויי שעה פארדעם אויכעט, זע איך אז וואס ס'איז דא אזא מושג ווי חכמים קומען און נעמען דעם טאג און זיי לייגן צו, זיי אסר'ן דעם טאג, הגם מדאורייתא איז עס יא מותר, ווייל מדאורייתא הייבט זיך אן די איסור פון חמץ נאר שעה שישית, זענען געקומען חכמים האבן צוגעלייגט נאך צוויי שעות, זעהסטו חכמים האבן א כח און זיי נעמען דעם טאג און זיי צוטיילן אים דעם טאג, ער זאגט די ערשטע פיר שעה מעגסטו עסן חמץ, פון די שפעט און ווייטער מעגסטו נישט עסן, הגם בעצם מדאורייתא מעג איך יא נאך אלץ עסן חמץ, און ממילא טענה'ט רבי יהודה צוריק. זאגט ער רבי לעזער האסט א פראבלעם, מען זעהט נישט אזא מושג חכמים זאלן צוטיילן דעם טאג, זאגט ער ס'איז יא דא אזא מושג, הראיה דו זעהסט אז די ערשטע צוויי שעה וואס בעצם מדאורייתא מעג איך עסן חמץ, אבער חכמים האבן עס צוגעלייגט, און ממילא זעה איך ס'איז דא אזא מושג חכמים זאלן צולייגן און אסר'ן א חלק פונעם טאג, און ממילא אזוי ווי לגבי איסור חמץ האבן זיי געזאגט אז צוויי שעה איז אסור הגם בעצם מדאורייתא איז עס מותר, זענען זיי אויך געקומען און געזאגט אז ווען ס'קומט צו מלאכה, פונעם עלות ביז צום נץ מעגסטו מאכן מלאכות, פונעם נץ און ווייטער מעג איך שוין נישט מאכן קיין מלאכות. ואידך, און וואס זאגט רבי אליעזר בן יעקב צו דעם? נו, דאך א גוטע טענה, מ'זעט דאך טאקע א איסור דרבנן וואס בעצם מדאורייתא איז נישט קיין שום פראבלעם און רבנן נעמען דעם טאג און צוטיילן דעם טאג, זאגט ער ניין, ואידך הרחקה הוא דעבוד רבנן לדאורייתא, דארטן ס'איז פשוט א הרחקה, וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין זייגערס, ממילא ווען די תורה זאגט אז פון שעה ששית איז אסור צו עסן חמץ, ווי גייסטו וויסן ווען איז געווען שעה ששית? ממילא זאגן חכמים, כ'דארף צולייגן צוויי טעג, כ'דארף צולייגן צוויי שעה, ס'קען זיין ס'עט זיין באוואלקנט דרויסן, ער עט נישט קענען כאפן ווען ס'איז שעה ששית, עט אויסקומען א מכשול פון דעם, און ממילא לייגן זיי צו צוויי שעה.

זענען געקומען די עדים האבן זיי געזאגט אז אונז האבן געזען נעכטן נאכט די לבנה, אויב אזוי אז זיי קומען צו בית דין, מאכט בית דין פונעם דרייסיגסטן יעצט מאכן זיי ראש חודש, פשט איז אז דאס ווערט יעצט די ערשטע פונעם נעקסטן חודש, איז יעצט וואס האבן זיי געטון, ווי אזוי גייט יעדער וויסן אז היינט איז ראש חודש געווען, דארף מען דאך מודיע זיין דעם עולם. איז ווי אזוי האט מען דאס געטון? האט מען געמאכט פייערס, מען געגאנגען ארויף אויפן בארג, מען האט געמאכט פייערס, אזוי איינער געזען די אנדערע און אזוי געגאנגען פון איין בארג אריבער צום צווייטן, ביז אזוי שטייט אין משניות ראש השנה אז די גאנצע זאך אז עס האט אויסגעזען די גאנצע פלאץ ברענט ס'הייסט מען האט געזען דארטן די פייערס און מען האט פארשטאנען אה בית דין האט געמאכט פונעם דרייסיגסטן האבן זיי געמאכט דאס איז געווען די ערשטע פשט דאס איז ראש חודש דאס איז ממש א חלק פונעם נעקסטן חודש און ממילא דארף מען היינט האלטן איז בעצם די טאג וואס איז געווען היינט איז געווען ראש חודש. זאגט די משנה דארטן ואימתי משיאין משואות, ווען מאך איך די משואות, ווען איז געמאכט געווארן די פייערס, ואימתי משיאין משואות, לאור עיבורו, דאס איז לאור ווען איך וואלט צוגעלייגט, דאס הייסט ביינאכט קום איך, און איך וואלט, איך לייג דעמאלס מאך איך די פייערס, איז ווען איז געווען די פייערס, דאס איז געווען אוודאי ביינאכט, ווייל דו מאכסט בייטאג די פייערס, עט דיך גארנישט העלפן. אלמא זעה איך דאך פון דארטן אור אורתא הוא אז וואס? אז וואס מיינט אור? אז אור מיינט ביינאכט, ווייל דעמאלטס האט מען געמאכט די פייערס. און ממילא וואס הייסט און פשוט אויסצושמועסן איז טאמער עס איז נישט געקומען קיין עדים אויפן דרייסיגסטן איז קיינער נישט געקומען קומט אויס אז עס איז דעמאלטס געווען א חודש מעובר קומט אויס אז די פריערדיגע חודש האט געהאט דרייסיג טעג שפעטער, געווען ראש חודש אויפן ערשטן, איז ווייל עס הייבט זיך אן דער נייער חודש, און ממילא וויבאלד מען האט נישט געזען קיין משיאין משואות, מען האט נישט געזען קיין פייערס, האט מען גלייך פארשטאנען, אה, ס'איז נישט געווען קיין חסר, ס'איז געווען א מלא, און ממילא האט מען געוואוסט ווען ראש חודש איז. אבער פון דעם וואס די משנה זאגט דארטן אז וואס משיאין משואות לאור עיבורו, איז מיינט עס דאך אוודאי אויב ביינאכט פון ווען מען וואלט געדארפט מאכן צולייגן נאך א טאג, היות ס'שטייט די ווארט אור, זעה איך דאך א ראיה פון דארטן אז וואס? שמע מינה האב איך נאך א ראיה פון דארטן אז ווען ס'שטייט אור מיינט עס ביינאכט. זאגט די גמרא ווייטער מיתיבי וועל איך דיר פרעגן נאך א קשיא, היה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח, איז די כהן געשטאנען דארטן א גאנצע נאכט און ער איז געווען ביזי דארטן מקריב זיין קרבנות, איז דעמאלס לאורה ווען ס'ווערט לעכטיג ווען ס'ווערט טאג, טעון קידוש ידיים ורגליים דברי רבי, דארף דער כהן נאכמאל מאכן איבערמאכן און נאכמאל מאכן קידוש ידיים ורגליים, זעסטו דאך קלאר פון דארטן, לאורה בשעת ווען ס'ווערט טאג, זע איך דאך קלאר דא דא שטייט די ווארט לאורה, און דאס מיינט בייטאג, אז בייטאג דארפסטו גיין און מאכן נאכמאל קידוש ידיים, אויב אזוי האסטו דאך א ראיה אז אור מיינט בייטאג. זאגט די גמרא ניין, אורה שאני, וואלט געשטאנען אור, דעמאלס קענסטו ברענגען טאקע א ראיה, אבער היות ס'שטייט לאורה, פשט איז אז ס'ווערט לעכטיג אינדרויסן, ס'הייבט זיך אן די נעקסטן טאג, ממילא מוזטו מאכן נאכאמאל קידוש ידיים ורגליים, און ממילא זאגט די גמרא פון דעם, פון דארטן האסטו נישט קיין ראיה, און ממילא גיי איך צוריק צו די ערשטע צוויי ראיות וואס מ'האט פריער געברענגט, אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט אז וואס שמע מינה, אבער ווען ס'שטייט אור מיינט עס טאקע ביינאכט, און א ראיה צו רבי יהודה אז ווען אין די משנה שטייט אור לארבעה עשר בודקין את החמץ מיינט עס טאקע די פערצנטע ביינאכט אזוי ווי אונז טוען טאקע יעדעס יאר. אוי רייסער!